פרשת דברים שטענדיג פאלט אויס אין די וואך פון די ניין טעג פאר תשעה באב. ס'איז אינטערעסאנט אז פרשת דברים איז דאך א פרשה פון פון תוכחה פון תוכחה, משה רבינו איז מוכיח אידן, ווי רש"י זאגט, וואס לכאורה איז דאך א פלא, בשעת מען שטייט אין די זמן פון די דריי וואכן, פון די ניין טעג, א זמן פון פון חורבן בית המקדש, וואס דעמאלט איז דאך א זמן וואס מען דארף מחזק זיין און רעדן דווקא בזכותם של ישראל, ארויסברענגען די מעלות פון אידן, ווי די גמרא זאגט דאך אז שנאת חינם האט גורם געווען דעם חורבן בית המקדש, איז דאך כדי צו בויען דעם בית המקדש דארף דאך זיין אהבת חינם, און אויף צו זיין אהבת חינם דארף מען דאך רעדן במעלתם של ישראל, און פון דעסוועגן געפינען מיר אז דווקא אין די סדרה הייבט מען אן ליינען פרשת דברים וואס דארטן רעדט זיך עניינים פון תוכחה, עניינים פון מוסר. זאגט אבער דער מדרש, דער מדרש אין פרשת דברים מדרש רבה, אז יוכיחן משה שאוהבם, זייער א געשמאקע מדרש זאגט ער, אז בשעת דער אייבישטער האט געוואלט מוכיח זיין אידן, האט ער געשיקט משה רבינו דווקא, און מען זעט טאקע אז משה רבינו הייבט אן ער וויל זאגן תוכחה צו אידן, איז ערשטנס, יא אלץ וואס ער זאגט איז דאך רמזים. במדבר, בערבה, מ'דארף פארשטיין וואס ער וויל, די תוכחה זאגט ער ברמז. און ווי נאר ער ענדיגט זאגן די אלע רמזים, גלייך הייבט ער אן זאגן, אז השם אלוקיכם, הרבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמים. השם אלוקיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם, וואו איז די תוכחה? דער אייבישטער זאגט אז מען דארף גיין מוכיח זיין אידן, און אנשטאט מוכיח זיין הייבט ער אן געבן ברכות און ארויסברענגען די מעלה פון אידן, יוכיחן משה שאוהבם, דווקא משה איז דער אמת'ער מענטש וואס קען מוכיח זיין אידן, ווייל ער האט א אמת'ע אהבת ישראל, דאס הייסט אז אין די תוכחה פון משה רבינו זעט מען, אט וואס איז די אמת'ע אהבת ישראל, ווי משה רבינו רועה נאמן של ישראל האט ליב יעדער אידן. ס'איז פאראן א סיפור, טאקע פארבונדן מיט היינטיגע סדרה, אנהייבן מיט א סיפור פון דעם הייליגן בעל שם טוב, וואס דער רבי ריי"צ דערציילט אין זיינע אין זיינע מכתבים, אז ס'איז געווען אמאל אין די צייטן פון בעל שם טוב, איז דאך ידוע אז אין די התחלת ההתגלות פון בעל שם טוב איז געווען אסאך פון די גדולי ישראל וואס זיי האבן חושד געווען, עס איז געווען אין דעם זמן נאך פון שבתי צבי, ס'זענען מענטשן וואס האבן מורא געהאט, ווער ווייסט וואס דאס איז, איז דעמאלט געווען דער ועד ארבע ארצות, כידוע ועד ארבע ארצות דאס איז געווען אין פוילן אין די מדינות ארום פוילן איז געווען א ועד פון חשובע רבנים וואס זיי האבן אנגעפירט מיט אלע הנהגות פון די קהילות ארום און ארום. איז אנגעקומען א משלחת פון ועד ארבע ארצות צום דעם הייליגן בעל שם טוב און געזאגט בשם די רבנים אז ער זאל אויפהערן גלייך טון אין זיינע הנהגות וואס ער טוט און אז נישט וועלן זיי רחמנא ליצלן אים אריינלייגן אין א נידוי וכיוצא בזה האבן גערעדט זייער שארף. דער בעל שם טוב איז געבליבן מיט די משלחת, זיך מתווכח זיין מיט זיי, רעדן מיט זיי, פאר עטליכע טעג, און ער האט זיי געגעבן צו פארשטיין די שיטות פון תורת החסידות. דער בעל שם טוב האט זיי דעמאלט מסביר געווען וואס דאס איז עבודת המוח, וואס דאס איז עבודת הלב, וואס איז דאס לימוד התורה, סתם, און וואס איז לימוד התורה מיט די הארץ, מיט ליבשאפט צום אייבערשטן. און דעמאלט דער אלטער רבי, דער בעל שם טוב, רעדנדיג צו די, צו זיי במשך יענע טעג, האט זיי שטארק געמוסר'ט אויף דעם, ווי קומט דאס אז מ'האט גע'פסק'נט אויף אים אן עס, אן פריער דן זיין צו וויסן זיין וואס דאס איז, וואס איז זיין שיטה. און ער האט דעמאלט געברענגט דעם מאמר, דעם פסוק וואס שטייט אין היינטיגע סדרה אין פרשת דברים, שמוע בין אחיכם, ושפטתם צדק, און די גמרא זאגט אויף דערויף אין סנהדרין אז מען טאר נישט דן זיין כל זמן מען הערט נישט אויס די ביידע בעלי דינים, איז ווי קומט עס אז זיי האבן נישט געהערט זיין צד און זיי האבן גלייך געפסקנט געהייסן אים אויפהערן טון אין זיינע עניינים בשעת זיי ווייסן בכלל נישט וואס איז זיין שיטה? און יעמאלט דער בעל שם טוב זיי אויסגעטייטשט א חסידישן טייטש אויף די ווערטער. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, די חסידים דערציילן ווי דער רבי ריי"צ דערציילט דאס בפרטיות, האט זיי דעמאלט דער בעל שם טוב געזאגט דריי טייטשן אויף דעם פסוק, די ערשטע זאך האט ער געזאגט שמוע בין אחיכם, שמוע, דער וואס האט א חוש השמיעה רוחני און הערט ווי גרויס ס'איז די אהבת השם ברוך הוא צו יעדער אידן, ווי יעדער איד איז טייער למעלה, דער איז בין אחיכם, אלטער רבי בעל שם טוב געטייטשט בין מלשון בין, בין מלשון הבנה, דער פארשטייט די גרויסקייט פון א אידן, דאס איז דער ערשטער טייטש. דער צווייטער טייטש, שמוע בין אחיכם, שמוע, דער וואס האט א חוש השמיעה רוחני, דער איז בין אחיכם, ער איז אויסגעבונדן מיט אידן און פילט א עונג רוחני אין און פון יעדער אידן באזונדער. דערנאך האט דער בעל שם טוב געזאגט א דריטן טייטש, שמוע בין אחיכם, שמוע, בכדי אז דער מענטש זאל באקומען דעם חוש השמיעה, רוחני, אויף דערהערן און דערפילן די גרויסקייט פון א אידן, איז דאס בין אחיכם, נאר אט אט דער וואס איז אויסגעבונדן מיט אידן, און אלע אידן, אפילו די גאר פשוט'ע אידן זענען ביי אים ווי ברידער. אט דאס איז געווען די תורת הבעל שם טוב, וואס מיט דעם האט ער איינגענומען, געפועלט, אז זיי זאל אפלאזן און אים נישט מבלבל זיין אין זיין הנהגה. דער געשמאק אין אהבת ישראל, דער געשמאק אין א אידן, דערהערן דער גודל ההפלאה, דערהערן די רייכקייט פון א אידן. בשעת ס'קומט צו תוכחה, משה רבינו וויל מוכיח זיין אידן, יוכיחו משה שאוהבם, די תוכחה פון משה זעט מען אין דעם גופא ווי אזוי ס'איז פאראן די טייערקייט פון א אידן. ס'איז דא א תורה פון דעם הייליגן בארדיטשעווער, ווער קען מען ווען מען רעדט וועגן רעדן וועגן מעלתם של ישראל דער הייליגער בארדיטשעווער דאס איז געווען זיין גאנצער עניין פון רעדן במעלתם של ישראל רעדן בשבחם של ישראל סניגורם של ישראל איז דא א תורה פון בארדיטשעווער אויפן מדרש אין פרשת בראשית דער מדרש זאגט אז ווען דער אייבערשטער האט באשאפן די אור און דעם חשך, די ליכטיקייט און די טונקלקייט. שטייט דארטן ווייטער, ויאמר וירא אלוקים את האור כי טוב. זאגט דער מדרש, אז דער אייבערשטער האט באשאפן אור, און דער אייבערשטער האט באשאפן חשך. חשך, אלו מעשיהם של רשעים. אור, אלו מעשיהם של צדיקים. איני יודע באיזה מהם חפץ. אזוי זאגט דער מדרש, מיר ווייסן נישט וואס האט דער אייבערשטער גע וואס וויל דער אייבערשטער באיזה מהם חפץ. כשהוא אומר וירא אלוקים את האור כי טוב הרי חפץ במעשיהם של צדיקים. אזוי שטייט אין מדרש פרעגט דער הייליגער בארדיטשעווער וואס מיינט דאס אזא וואס וואס וואס איז דא די הוה אמינא? ווי קען מען בכלל טראכטן אז דער אייבערשטער זאל חפצן במעשיהם של רשעים? וואס איז פשט? טייטשט ער אז אין עבודת השם איז דא צוויי אופנים. ס'איז דא אופן פון עבודת השם וואס מ'איז מדגיש די מעלה פון א אידן, מ'איז מדגיש די מעלה פון דעם טוב, מ'זעט די גוטסקייט, מ'זעט דעם טוב, און מ'איז מדגיש דאס, מ'איז דאס מרומם, מ'איז דאס מפאר, און דורך דעם איז מען מקרב א אידן צו אידישקייט. און ס'איז דא א צווייטער אופן פון עבודת השם וואס מ'איז מדגיש די שלילה און די שלעכטס און ווי אזוי רע ומר עזבך את הוי' און דורך דעם איז מען פועלט מען ביי אידן ער זאל תשובה טון דאס הייסט אז אין אין מנהיגים אין משפיעים אין אידן וואס פועלן אויף אנדערע אידן אז מ'וויל פועל זיין אויף א אידן פועל זיין אין א דרכי התשובה און מקרב זיין צום אייבערשטן קען מען דאס טון אויף צוויי אופנים מען קען דאס טון אין אן אופן פון מעשיהם של רשעים און מען קען דאס טון אין אופן פון מעשיהם של צדיקים נישט חס ושלום די פשט אין די מדרש איז אז ס'איז דא א ספק צו דער אייבערשטער וויל מעשיהם של צדיקים מעשיהם של רשעים נאר דער מדרש מיינט בשעת מען וויל משפיע זיין אויף א אידן אז ער זאל סור מרע ועשה טוב אים מרחק זיין פון די הנהגות בלתי רצויות און אים אריינברענגען תחת כנפי השכינה מקרב זיין צו געטליכקייט צו תורה ומצוות, איז דא צוויי סוגי בני אדם, ס'איז דא די וואס זייער דרך איז דורך מוכיח זיין און רעדן ווי אזוי ס'איז שלעכט און ביטער די ענינים בלתי רצויים די עבירות וואס מ'טוט און זיי רייסן אים ארויס מצד מעשיהם של רשעים זיי מדגיש דעם גודל הפחיתות פון מעשיהם של רשעים, און ס'איז דא דער צווייטער אופן וואס מ'איז מדגיש דעם גודל העילוי פון מעשיהם של צדיקים, איז אויף דעם זאגט ער, וויבאלד אז דאס איז ביידע אופנים פועל אויף א אידן צו תשובה טון, איני יודע באיזה מהם חפץ. ס'איז פארהאן א מעלה אין דעם קו, ס'איז א מעלה אין דעם קו. כשהוא אומר ויאמר אלוקים יהי אור חפץ במעשיהם של צדיקים אז דער אייבישטער האט חפץ און דער אייבישטער וויל אין מעשיהם של צדיקים אז דער אופן התוכחה איז דורך דעם וואס מען ברענגט ארויס מעלתם און דורך דעם איז מען אים מוכיח און מען ברענגט אים צו אין דרכי התשובה וואס ווי יעדער איינער ווייסט דאס איז געווען דרכו פון דעם הייליגן בארדיטשובער וואס ער האט שטענדיג גערעדט במעלתם של ישראל און דורך דעם האט ער מעורר געווען אלפים ורבבות אידן אין עבודת התשובה מקרב זיין ליבם של ישראל לאביהם שבשמים און ס'איז פאראן טאקע פרשת דברים פרשת שבת חזון ליינט מען דאך אויכעט די הפטרה פון חזון ישעיהו די הפטרה פון חזון ישעיהו איז דאך א שארפע הפטרה ס'איז א הפטרה וואס ער וואס ער רעדט זייער שטרענג, בפרט די ערשטע די הפטרה וואס מען ליינט אונטער דעם פרשה, איז דאך א פלא, וואס דווקא ישעיהו הנביא, וואס ער איז געווען נביא הישועה, און אלע זיינע פסוקים בדרך כלל, דאס איז דאך ידוע דער חילוק צווישן ירמיהו און ישעיה, וואס ירמיהו האט גערעדט אין א זמן פון העלם והסתר, און ער האט מדגיש געווען דעם מרירות פון גלות און חורבן. דאס איז געווען זיין שפראך, און ווי ער זאגט אין מדרש אז דאס איז געווען זיין נאמען ירמיהו, מלשון מרירות, און וכו' כל מיני הסברים וואס איז דא אין חז"ל וואס ברענגען ארויס וואס ביי ירמיהו איז געווען זיין אופן רעדן בנוגע דעם חורבן. מה שאין כן ביי ישעי' הנביא געפינט מען אז ער איז געווען נביא הישועה, וואס ער רעדט שטענדיג בדרך פון חסד, און אף על פי כן דער ערשטער פרק אין ישעי', און דווקא די הפטרה ליינט מען שבת פאר תשעה באב, ליינט מען שבת חזון, ליינט מען די הפטרה פון ישעי' דעם ערשטן פרק. און אז מ'קוקט זיך אריין אין פשוטו של מקרא, איז טאקע דער פרק איז גאר שארפע אותיות וואס ער רעדט דארט. איז פאראן זייער א געשמאקע תורה פונעם הייליגן בארדיטשובער טאקע, ווי אזוי מ'זעט ווי אזוי ער איז מהפך, און דער רבי האט אמאל גערעדט פון דעם טאקע, אז מ'זעט ווי דער הייליגער בארדיטשובער לערנט פשט אין די הפטורה, פונקט פארקערט ווי עס איז משמע פירוש הפשוט. ווי אזוי דארטן געפינט זיך זכותם של ישראל. וואס דאס שטייט אין די הפטורה, דער לשון. הוי גוי חוטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את ה' נזורו אחור נאצו את ה' נזורו אחור דאס איז די פסוקים אין די הפטרה זאגט דער הייליגער בארדיטשובער אז מ'טייטשט די פסוקים כפשוטם ווערט א פלא נפלא ווי קומט עס אז ישעיה הנביא זאל רעדן אויף אידן אויף אזא מין אופן זאגן אויף אידן אזעלכע אותיות רחמנא ליצלן, אז אידן זענען בנים משחיתים זרע מרעים, ווי קען מען זאגן אזעלכע ווערטער אויף א אידן? בארדיטשובער'ס שאלה. זאגט דער הייליגער בארדיטשובער אז דא דארף מען פארשטיין גאר באופן אחר לגמרי, אז בשעת א איד קוקט זיך צו וואס גייט פאר אין זמן הגלות, און ער זעט ווי אידן מוטשען זיך, אין דעם ביטערן, שווערן, שלעכטן גלות, און ער זעט דעם מעמד ומצב ביי אידן, אז דאס וואס ביי אידן איז דא א מצב וואס ביי זיי איז שווער דער ענין פון קיום המצוות, און מען זעט ביי אידן ווי זיי מוטשען זיך מיטן יצר הרע, ווייס ער דאך אז דאס איז נישט בעצם א זאך וואס נעמט זיך מצד א אידן, א איד וויל דינען דעם אייבערשטן, יעדער איד איז אוהבי שמו, יעדער איד וויל דינען דעם אייבערשטן, יעדער איד איז רוצה לעשות רצון קונם. אבער וואס? מ'איז ארומגערינגלט מיט גויים, מ'איז ארומגערינגלט מיט גויאישקייט, מ'איז פארביטערט און פארשקלאפט אין די שוועריקייט פון גלות, איז במילא וואס האט מען צו אים טענות? און פון דעם איז עיני עיני יורדה מים, די וואס א מענטש דארף זיך אויסגיסן די הארץ לצרתם של ישראל, ווי אזוי אידן מוטשען זיך אין גלות, אויף דעם דארף טאקע מעורר זיין און מלמד זכות אויף אידן. און דאס זאגט ישעיה הנביא אין אט די פסוקים. טייטשט דער בארדיטשובער. הוי גוי חוטא, ער רעדט דא וועגן דעם גוי נישט וועגן דעם אידן, ישעיה הנביא זאגט הוי גוי חוטא, ס'איז פאראן א גוי און דער גוי איז א חוטא, דאס איז זיין מציאות, ער איז א חוטא בעצם ווייל ער האט ליב זינדיגן, דאס איז זיין מציאות, דאס איז זיין טבע. עם כבד עוון, די אידישע פאלק איז א כבד עוון, ס'איז זיי שווער צו זינדיגן, ער וויל נישט זינדיגן, דאס איז פאר אים א שווערע זאך. איי, פארוואס טאקע זעען מיר אז ס'פאראן אידן וואס זינדיגן? דער סיבה אויף דעם איז, זרע מרעים בנים משחיתים. אט די גוי'אישע פעלקער וואס זיי זענען זרע מרעים, שלעכטע פעלקער, שלעכטע זרע מרעים, זיי זענען די בנים משחיתים, זיי מאכן אונזערע קינדער, די אידישע קינדער זענען זיי משחית. זיי פארפירן זיי אין זייערע נארישע קייליגע שלעכטע וועגן. און דאס פועל'ט אז רחמנא ליצלן אז ביי אידן זאל זיין א מצב פון נאצו את הוי'ה, אבער פון וואנען נעמט זיך דאס אלץ נזורו אחור? אחור גייט אויף אומות העולם, וואס זייער חיות איז פון בחינת אחוריים, אומות העולם ווערן אנגערופן בחינת אחור. נזורו אחור. דער גאנצער נזורו, דאס וואס גוים האבן אין זיך א נזר, א כתר, עטרה, זיי ווערן רייך און זיי ווערן גרייט, דאס איז אלעס נעמען זיי פון אידן, וואס זיי גנב'נען ביי אידן, דמים, שופך דמים, דמים תרתי משמע, בלוט און געלט, און פון דעם איז נזורו, און דאס איז די טענה פון ישעיה הנביא, וואס האט מען צו אידן? דער אידישער פאלק איז דאך א עם כבד עוון, ס'אים שווער צו זינדיגן, ער וויל גארנישט זינדיגן, פארקערט, א איד וויל דינען דעם אייבערשטן, אבער די גוים ארום אים, דאס איז די זרע מרעים וואס זיי זענען בנים משחיתים, זיי מאכן קאליע דעם אידן. און בשעת מ'דערהערט אט אט די נקודה, אט דאס רופט ארויס ביי א אידן אז ער זאל מתפלל זיין און בעטן, יא, אז זאל נתגלה ווערן די ישועתם של ישראל, מעלתם של ישראל, ארויסקומען בגילוי, און געבן א אידן כח, אז נאך אפילו זייענדיג אין זמן הגלות, זאל ער זיך קענען מתגבר זיין אויף די אלע נסיונות, און די אלע גוים ארום אים, און קענען טאקע דינען דעם אייבערשטן מתוך שמחה וטוב לבב. איז אז מען גייט אין אט א דעם קו, וואס דאס איז דער דרך וואס דער הייליגער בעל שם טוב האט אונז אויסגעלערנט, דער שמעו, בין אחיכם ושפטתם צדק, אז מען זאל האבן א בין, א בין, א פארשטאנד אין א אידן, און דורך דעם ושפטתם צדק קען מען קוקן אויף א אידן אויפן ריכטיגן אופן, און מיט דעם פארשטייט מען די גאנצע פרשה. ליינט זיך די פרשה גאר באופן אחר. ס'טאקע אזוי געווען, ביים רעבן איז געווען אין א שבת אין די יאר תשכ"ה, איז געווען דעמאלט די יאר וואס איז נסתלק געווארן דעם רעבן'ס מאמע די רעבעצן חנה, און יעמאלט האט דער רבי פארברענגט יעדער שבת, דאס איז נישט געווען קיין דבר הרגיל ביז יעמאלט, דער רבי פלעגט פארברענגען בדרך כלל נאר שבת מברכים, אבער אין די יאר תשכ ה וויבאלד ס'איז געווען די הסתלקות רעבעצין חנה איז יעדער שבת האט דער רבי פארברענגט, און ס'פלעגט רעדן א רש י, פלעגט נעמען א רש י אויף די סדרה און אויסטייטשן די רש י על פי פשוטו של מקרא, פון דעמאלט איז געווארן דער סדר אלע יארן נאכאנאנד וואס דער רבי האט דעמאלט גערעדט יא, ביאורים נפלאים אין פשוטו של מקרא, דערנאך אין יינו של תורה פון רש י, ווי אזוי דער רש י האט אין זיך א טיפקייט פון פנימיות התורה אין עבודת השם, פון דעם איז דא א ריבוי הונדערטער ביז טויזנטער שיחות נפלאים אין ווי אזוי אויסטייטשן א רש י. אין יענע יאר תשכ ה איז געווען א תשעה באב שחל בשבת, וויבאלד אז דער סדר געווען יעדער שבת דער רבי פארברענגט האט ער פארברענגט יענעם תשעה באב שחל בשבת שבת נאכמיטאג יא האט ער פארברענגט האט ער דעמאלט אויסגעטייטש די ערשטע רשי די גאנצע יאר איז דער סדר געווען אז יעדער שבת האט דער רבי גענומען די ערשטע רשי און עס אויסגעטייטשט האט ער זיך געשטעלט אויף די ערשטע רשי ספר דברים חומש דברים די פרשה די ערשטע רשי און אויסגעטייטש פריערט פשוטו של מקרא כמה וכמה שאלות וואס איז דא אין פשוטו של מקרא פון רש י. שפעטער האט דער רבי גענומען און ער האט באוויזן אז דא געפינט מען אז מען קוקט אריין אין רש י אין דעם פסוק און מען לערנט דעם פסוק מיט רש י זעט מען אט א דעם כבודם של ישראל, אט א דעם ענין וואס יוכיחן משה שאוהבם, אז אין די זעלבע צייט וואס משה רבינו איז מוכיח אידן, איז אין די זעלבע צייט איז משה רבינו מדבר בזכותם של ישראל א מלמד זכות, אז דאס געפינט מען אין די רש י ווי אזוי רש י טייטשט אפ אויף די פסוקים, און דאס איז דער זכותם של ישראל ר' רש י, רש י איז דאך געווען רבם של ישראל, איז דאך ידוע אז רש י וואו ער קען ברענגט ער ארויס חביבותם של ישראל, און בפרט ווי עס איז ידוע אז אין די חמשה חומשי תורה איז אין יעדע ערשטע פסוק פון די חמשה חומשי תורה איז דא א רשי וואס רעדט בנוגע שבחם של ישראל פרשת בראשית איז די ערשטע רשי אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם נאר דאס איז מער נישט ווייל מצד מצד שבחם של ישראל

בכל שעה המונה במספר צבאם, פרשת ויקרא, דא טייטשט רשי גלייך ויקרא מיט אן אלף, אז דאס איז חיבותם של ישראל, וואס מצד דעם צו חביבותם, ויקרא לשון חיבה. פרשת במדבר, רעדט זיך וועגן מנין בני ישראל, אויכעט דער ערשטער רשי, זאגט רשי חביבותם של ישראל, מצד מצד חביבותם איז מונה אותם בכל שעה, נאכאמאל פרשת במדבר. וואס ס'קומט צו גיין צו פרשת דברים זעט מען אויכעט. אז הגם ס'רעדט זיך א תוכחה, דברי תוכחה סמוך למיתתו, אף על פי כן איז דאס ברמיזה מפני כבודם של ישראל. אפילו ס'רעדט זיך תוכחה איז כבודם של ישראל. האט דער רבי דעמאלט געטייטשט אז מ'גיט א קוק אויף די רשי'ס קען מען זען דעם כבודם של ישראל ווי ס'געפינט זיך אין דברי רשי. לדוגמא. יא אז מיר איינער פון די דוגמאות האט אויסגעטייטש יעדער פרט איך קען נאר ברענגען איינער פון די דוגמאות איז דאס וואס שטייט דארטן ודי זהב זאגט רשי הוכיחם די זהב איז געווען בנוגע חטא העגל הוכיחם אויף דעם וואס זיי האבן חוטא געווען מיט חטא העגל בשביל רוב זהב שנתן להם און ער ברענגט דעם פסוק, יא, אז דער אייבערשטער האט געגעבן אידן ריבוי זהב, וזהב עשו לבעל, יא, דאס הייסט, בפשטות רש י טייטשט אפ די זהב, וואס האט דער קשר אז אידן האבן געזינדיגט מיט חטא העגל, וואס איז אבער די אריכות הלשון אין רש י, נאר דא רש י איז מלמד זכות אויף אידן, וואס רש י זאגט איז אז אידן וויבאלד אז דער אייבישטער האט זיי געגעבן א ריבוי זהב מה יעשה הבן שלא יחטא ווי ס'איז דער לשון הידוע דער אייבישטער האט זיי אנגעשטעלט געגעבן זיי א ריבוי זהב און מיט זיין געבן זיי דעם ריבוי זהב כסף הרביתי להם און דערפאר איז עשו לבעל דאס הייסט אז בעצם איז נישט זייער שולד, מ'האט געגעבן דעם אידן, מ'האט אים אנגעשטאפט, מ'האט אים אוועקגעשטעלט מיט אזא מין מעמד ומצב, אז שטעלן אזעלכע גרויסע נסיונות, איז במילא איז קען ער נישט איינשטיין אין אט די נסיונות. און על דרך זה במדבר, בערבה, מול סוף. איז דאס א לימוד זכות אויף אידן. נעמט א גאנצן פאלק, מען שלעפט אים ארויס פון מצרים, א פאלק וואס הונדערטער יארן איז געווען פאר פארהאוועט אין אין גלות מצרים עבודת פרך, מען שטעלט אים אריין אין א מדבר, נחש שרף ועקרב צמאון אשר אין בו מים, במדבר, בערבה, מ'נעמט אים אין א ארט פון ערבה וואס דאס איז ערבות מואב ווי רשי זאגט וואס דאס איז דער ארט וואס דארטן איז א מקום מקום מגדל זימה דאס איז א ארט וואס דארטן איז געווען בנות מואב מיט די אלע עניינים ס'איז א מקום מקום של ניסיון שטעלט אריין א מענטשן סיי בגשמיות אין א ארט פון א מדבר סיי ברוחניות בערבות מואב אין א ארט וואס איז מוקף מיט אלע נסיונות מול סוף מען שטעלט אים אוועק אנטקעגן דעם ים סוף ער זעט נישט קיין ארט וואו צו ארויסגיין מצרים מצד אחד ים סוף מצד אחד איז האט ער טענות קרעכצט ער, קענסט האבן טענות צו א אידן? איז אין דעם זעלבן פסוק וואס משה איז מוכיח אידן, איז יוכיח משה שאוהבן ברענגט ער ארויס מעלתם של ישראל. און דאס איז וואס היינטיגע סדרה פרשת דברים איז אריינגעשטעלט געווארן דווקא אין דעם זמן, פון די תשעה אויף ניין טעג אין דעם זמן פון תשעה באב, שבת פאר תשעה באב, אז אויך בשעת ס'איז פאראן א תוכחה, דער גאנצער ענין פון תשעה באב איז א תוכחה, את אשר יאהב השם יוכיח, וואס דער אייבישטער, רחמנא ליצלן, שמייסט אידן, ער ברענגט דעם גלות און חורבן, אבער אין דעם תוכחה געפינט זיך זכותם של ישראל און מעלתם של ישראל, אז אויך בשעת ס'מאנט זיך א תוכחה, איז פאראן אין דעם די מעלתם של ישראל, און פון דעם נעמען מיר די הוראה ווי דער הייליגער בעל שם טוב האט געזאגט, שמוע בין אחיכם, אז בשעת מען קוקט אויף א אידן, און אפילו דו זעסט א איד אין הנהגה בלתי רצויה, און ממילא דארפסטו מוכיח זיין, הוכח תוכיח את עמיתך, אבער אין וועלכער אופן איז מען מוכיח? ס'איז דא מעשים של רשעים, ס'איז דא מעשים של צדיקים. מ'קען מוכיח זיין, זען די דברים בלתי רצויים, און עס באווארענען, און עס מדגיש זיין, און זאגן ווי שלעכט דאס איז, און ווי דו פירסט זיך, און אים ארויסברענגען זיין רע. קומט צו גיין משה רבינו, קומט צו גיין די תורה, קומט צו גיין היינטיגע סדרה, און לערנט אויס אז אויך בשעת ס'מאנט זיך א תוכחה, איז אין תוכחה דארף זיך הערן די אהבה, דארף זיך הערן זכותם של ישראל, און דווקא אין אט א דעם אופן איז מען מהפך חשוכא לנהורא מרירו למיתקא. און אט א די נקודה האט מען געזען דא ביי משה רבינו. און ווי דער של"ה הקדוש שרייבט אין היינטיגע סדרה, אז דא זעט מען די השגחה פרטית וואס מ'ליינט אט א די סדרה דווקא אין דעם זמן, אז דווקא פון תוכחה, וואס משה רבינו איז מוכיח מוכיח אידן קומט ארויס די גרעסטע ברכות און דאס איז די ברכה פון השם אלוקיכם יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם די גרעסטע ברכות ככוכבי השמים וואס אידן וועלן זיין ווען משיח וועט קומען איז דווקא אין אט א דעם זמן קומט ארויס מעלתם של ישראל און שבחם של ישראל אז מ'זאל טאקע זוכה זיין אז מ'זאל זען במהרה בימינו זאל מקוים ווערן אט א די אלע ברכות ווי אידן זענען ככוכבי השמים לרוב, וואס דאס וועט זיין ווען משיח וועט קומען וועט עס נתגלה ווערן בעיני בשר, און זאל נתגלה ווערן אט א די אלע ברכות וואס הקדוש ברוך הוא יוסף עליכם ככם אלף פעמים, זו משלי, די ברכת משה, און דער אייבישטער זאל מוסיף זיין תוספת מרובה על העיקר, כאשר דיבר לכם, יא, דאס איז אן קיין מספר, והיה מספר בני ישראל, כחול אשר על שפת הים אשר לא יספר מרוב, און מ'זאל דאס טאקע זען, זוכה זיין זען מיט דעם בנין בית המקדש וואס כידוע וואס שטייט פונעם הייליגן בארדיטשובער אז שבת חזון באווייזט מען יעדן אידן דעם בית המקדש מרחוק, אז בשנה זו זאל עס זיין נישט נאר מרחוק עס טאקע זיין מקרוב, אז מ'זאל טאקע יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה למועדים טובים.